ספר במדבר האט אין זיך אפאר אנדערע זאכן וואס ס'רעדט זיך וועגן וואס ס'איז. די ערשטע זאך איז, ס'איז די המשך פון די מעשה וואס האט זיך אנגעהויבן אין ספר שמות. אין א געוויסע וועג, ספר שמות, ויקרא במדבר איז איין לאנגע מעשה, ס'איז בעצם די מעשה פון יציאת מצרים, צווישן יציאת מצרים און אריינגיין אין ארץ ישראל, איז די גאנצע, זמן ההנהגה פון משה רבינו, די ערשטע האלב פון ספר שמות איז די מעשה פון יציאת מצרים, און די צווייטע האלב פארציילט די מעשה איז אביסל די המשך פון ארויס פון מצרים נאך קריעת ים סוף אין די מדבר, דארט איז געווען מתן תורה, און אביסל מעשה'ס פון פראבלעמען פון די מדבר וואס שטייט אין פרשת בשלח. נאכדעם ויקרא. און די רעסט פון ספר שמות און די גאנצע ספר ויקרא און אויך א געוויסע אנהייב פון ספר במדבר דרייט זיך אלץ ארום איין מעשה וואס דאס איז די מעשה פון הקמת המשכן הקמת המשכן קומט מיט אסאך הלכות קומט מיט הלכות פון די קרבנות וואס רוב ספר ויקרא דרייט זיך ארום דעם עס קומט מיט הלכות פון טומאה וטהרה וואס דרייען זיך ארום די משכן ווי אונז האבן געלערנט אין ויקרא. אבער דאס איז בעצם אלץ א פירוט פון די מעשה, אויב מ'טראכט מבחינת המעשה, פון די מעשה פון הקמת המשכן וואס איז געשען אין די ערשטע יאר וואס די אידן זענען געווען אין מצרים. און יעצט, די רעסט פון ספר במדבר פיקט אויף וואו ס'האט אפגעלאזט, ס'הייבט זיך אן דארט, צוריק צו די וואו מ'האט אנגעהויבן די משכן, און ס'גייט ווייטער פון די מעשה פון די קרבנות פון די נשיאים וואס האבן געברענגט די יום הקמת המשכן ביז די מסעות וואס זענען געווען און די פארשידענע נסיונות וואס זענען געווען די מסעות ביז מען קומט אן סוף ספר במדבר אין פנחס מטות מסעי ביז די מלחמות ממש וואס די אידן האבן געהאט אין סיחון ועוג און די כמעט אריינגאנג אין ארץ ישראל און די סוף שוין אין פרשת פנחס זעהט מען קלאר ווי ס'קומט אן ממש די סוף מען געבט אריבער די הנהגה צו יהושע בן נון און בעצם דארפט איר געדענקן אז ספר דברים איז נישט קיין המשך פון די מעשה, ספר דברים איז א חזרה פון די גאנצע מעשה נאכאמאל, סאו בעצם במדבר ענדיגט זיך ביים שוועל פון ארץ ישראל וואס מען געבט איבער די הנהגה פאר יהושע נאכדעם איז דא אפאר סאמעריס אויף די אלה מסעי, די רשימה פון די אלע מסעות, דאס איז אבער אלץ קאנעקטעד מיט די מעשה, דאס איז די ענד פון די מעשה, דאס איז די איין בחינה פון ספר במדבר. א צווייטע בחינה פון ספר במדבר איז מען קען זעהן אין גאנץ ספר במדבר דא אסאך פרשיות פון הלכות למשל הלכות פון אשם איז דא הלכות פון נזיר הלכות פון סוטה הלכות פון חוקת פון פרה אדומה פון נסכים פון אנדערע פארשידענע סארט הלכות וואס דאס זענען בעצם די וועג וואס מען דארף עס אנקוקן קודם ס'דא צוויי סארט, מ'קען זאגן ס'דא צוויי סארט פרשיות פון מצוות, ס'דא פרשיות פון לערנען, ס'דא פרשיות פון מצוות און פרשיות פון מעשיות, די מעשה פון במדבר וואס מ'האט גערעדט פריער, און די הלכות פון במדבר, ס'דא פארשידענע הלכות, ס'איז דא צוויי סארט, ס'דא הלכות ווען מ'זעט קלאר אז זענען קאנעקטעד מיט די מעשה, איך ווייס למשל, די מצוות זענען, ממש מצוות איז נישטא, די מצוה פון די נשיאים, די מצוה פון די פקודים און אזוי ווייטער איז א מצוה וואס איז געווען דעמאלטס בשעה אין די סדר המעשה איז געווען א מצוה אדער ס'דא מצוות וואס זענען יא לדורות און מ'זעט אז זיי קומען אריין סאם האו אין די מעשה למשל אין סוף פרשת קרח איז דא די מצוה פון מתנות כהונה וואס מ'קען פארשטיין אז דאס איז א המשך צו די ענין פון קרח צו עס איז ממש א המשך דעמאלטס האט מען עס געזאגט אדער באופן כללי איז עס א המשך נאכדעם איז דא מצוות וואס זענען נישט קיין המשך פון גארנישט אזוי ווי למשל די מוספים פרשת פנחס ס'איז סתם מצוות, מ'קען עס רופן השלמה לספר מש תורת כהנים, די ספר ויקרא, ויקרא איז דא פארשידענע הלכות פון קרבנות, ס'איז דא אפאר הלכות מ'האט אויסגעלאזט, די מצוה פון ציצית למשל, וואס קומט דאס אריין? מ'קען זאגן א דרש, ס'האט מיט קרח און אזוי ווייטער, אבער בפשטות, ס'איז עקסטערע זאך, ס'איז אזוי ווי נאך א באנטש פון שטיקלעך מצוות פון מצוה פרשיות, און זינט לייגט מ'האט עס אריינגעלייגט אין ספר במדבר, מ'דארף פארשטיין פארוואס, אבער איזושהי סיבה איז דא אין במדבר פארשיידענע אסאך מצוות, ס'איז אזוי ווי די רמבן זאגט, ס'איז בעצם א השלמה למשנה תורה, די מצוות פון במדבר זענען המשך פון מצוות פון ויקרא, לייגט צו פארשידענע זאכן וואס האט געפעלט דעמאלטס איז דאס די צווייטע בחינה פון ספר במדבר דאס זענען די מצוות א דריטע בחינה פון ספר במדבר איז וואס חזל רופן עס חומש הפקודים פקודים הייסט פקודי בני ישראל ס'דא צוויי לאנגע פרשיות פון פקודים אפשר מער אין ספר במדבר די ערשטע איז די ערשטע פאר פרשיות די ערשטע פאר פרקים פון במדבר רעדט זיך עס אלעס פון ווען מ'האט געציילט די אידן ווען מ'האט געמאכט בשעת הקמת המשכן און די גאנצע סדר פון די מחנות ארום די משכן וויפיל פון די כהנים פון יעדע איינער'ס דזשאב נשא און אזוי ווייטער. דאס איז איינמאל, נאכדעם אין פרשת פנחס איז דא נאכאמאל, לכאורה האט יענץ מיט כניסה לארץ, אז מען ציילט מען איז פוקד כאילו, מיינט אז מען מאכט א מיליטער, וויפיל מענטשן מען האט, מען דארף וויסן ווער איז דער גענעראל, ווער וויפיל מענטשן גייען אזוי ווייטער, דאס איז נאך א, אזוי ווי חזל רופן עס חומש הפקודים, ס'איז זייער בולט, ס'איז אסאך פון ספר במדבר, הגם ספר שמות איז אויך דא סענסוס, אבער ספר במדבר איז זייער בולט די ענין פון ציילן די אידן, נישט נאר ציילן, נאר. מסביר זיין מסדר זיין די אידן אין א סדר אזוי ווי א מיליטערישע סדר יעדער ווייסט ווי איש על מחנהו ואיש על דגלו ארום די משכן סאו אין אנדערע ווערטער דאס הייסט ספר ויקרא איז ארום די משכן די מצוות ארום די משכן די טומאה וטהרה וואס איז דא ארום די משכן און ספר במדבר איז די די מיליטער פון די אידן וואס מאכט צבאות השם וואס דרייען זיך ארום די משכן יעדער איינער האט זיך זיין דזשאב און זיין תפקיד און זיין פלאץ ווי ער גייט און ווי ער פארט כאשר יחנו כן יסעו און דאס איז אויך אזוי ווי א געוויסע וועג וויאזוי דער במדבר איז א מין השלמה פון ספר ויקרא, ויקרא רעדט הלכות ארום דעם מדבר, ארום דעם משכן, במדבר רעדט די אידן וואס שטייען ארום דעם משכן און וואו זייער פלאץ איז אין יעדע איינע. פון דעם קען מען זען למשל א מצוה פון שילוח טמאים, די ערשטע מצוה, נאך די סדר, ווען מען קוקט די ערשטע, מען זען די ערשטע פאר פרקים פון במדבר רעדט זיך פון די פקודים, נאכדעם די ערשטע זאך שטייט וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, דאס הייסט דאס איז בעצם הלכה פון ויקרא אבער עס שטימט זייער גוט מיט די, מען איז מסדר די אידן ארום דעם משכן דארף מען וויסן ווער וואוינט וואו און די טמאים באלאנגען אינדרויסן.